השלמת הפרשה פון פרשת קדושים, מען האלט קאפיטל כ', פסוק ט"ז. ואישה און א פרוי אשר תקרב וואס זי וועט זיך דערנענטערן אל כל בהמה, צו סיי וועלכע בהמה, לרבעה אותה, אז די בהמה זאל מיט איר וואוינען, והרגת את האישה ואת הבהמה, זאלסטו הרג'נען די פרוי און די בהמה, מות יומתו, געטויט זאלן זיי געטויט ווערן דמיהם בם, זייער בלוט איז אין זיי, ווי רש"י האט אויבן מסביר געווען אז דאס מיינט דמם בראשם, זיי זענען זיך אליינס שולדיג אויף די עונש וואס מען געבט זיי. זאגט דער בכור שור, אין די פריערדיגע פסוק ווי מען רעדט פון א מאן וואס ער האט געוואוינט מיט א בהמה נקבה, דארט שטייט נישט דעם אויסדרוק דמיהם בם, ווייל דארט איז נאר די מענטש שולדיג, די בהמה האט גארנישט געטון. דא אבער, וואס אין קישוי אלא לדעת, איז דאך די בהמה אליינס שולדיג אין דעם וואס ער האט געטון צו די פרוי, דערפאר שטייט דמיהם בם, די בהמה האט משנה געווען מדרך העולם, זי האט פארדארבן, אזוי ווי די בהמות האבן געטון אין די צייטן פונעם דור המבול, און ס'קומט זיך איר א עונש מיתה. פסוק י"ז, ואיש און א מענטש, אשר יקח את אחותו, וואס ער וועט נעמען זיין שוועסטער, עס מיינט נישט חתונה האבן אדער מקדש זיין, ווייל קידושין איז בכלל נישט תופס אין א שוועסטער, דער אבן עזרא טייטשט דאס, ער וועט נעמען זיין שוועסטער צו א פלאץ ווי מענטשן קענען זיי נישט, און דארט קען ער יעדן איינרעדן אז דאס איז זיין פרוי, בת אביו, זי איז א טאכטער פון זיין טאטע, או בת אמו אדער א טאכטער פון זיין מאמע, און כל שכן אויב זי איז א טאכטער פון זיין טאטע און זיין מאמע, נאר היות אין עונשין מן הדין, זאגט די פסוק ארויס נאכאמאל צום סוף ערות אחותו גילה, פון דעם איבריגן ווארט לערנט מען ארויס אז אויב זי איז א טאכטער פון זיין טאטע און זיין מאמע איז אויך דא די זעלבע עונש, וראה את ערותה, און ער וועט זען, דאס מיינט אויפדעקן איר שאנדע, והיא תראה את ערותו, און זי וועט זען און אויפדעקן זיין שאנדע, דאס מיינט אז זי האט מסכים געווען דערצו, ס'איז נישט געווען מיט איר געוואלד, אויב ס'וואלט געווען מיט געוואלד וואלט זי פטור געווען, חסד הוא, דאס איז א פארשעמטע שאנדפולע זאך. ונכרתו און זיי וועלן פארשניטן ווערן לעיני בני עמם, פאר די אויגן פון די מענטשן פון זייער פאלק, אפילו א מענטש וועט דאס טון באהאלטענערהייט, א ברודער און שוועסטער וואוינען דאך צוזאמען אין איין הויז, און די גאס דארף נישט צו וויסן דערפון, אבער דער אייבערשטער וועט זיכער מאכן אז זייער שטראף זאל זיין אזוי שלא כדרך שלא כסדר העולם, אז מענטשן וועלן זיך וואונדערן אויף דעם, און מען וועט געוואר ווערן אז דאס איז געקומען א גזירה פונעם אייבערשטן צוליב דעם וואס זיי האבן עובר געווען אויף דעם הארבן איסור כרת, ערוות אחותו גילה, די ערווה פון זיין שוועסטער האט ער אויפגעדעקט, עוונו ישא זיין זינד זאל ער טראגן. טייטשט דער אבן עזרא אז די לעצטע ווערטער פון די פסוק רעדט ווען די פרוי, די שוועסטער איז יא געווען געצווינגען, קומט זיך איר נישט קיין שטראף, איז דערפאר עוונו ישא דארף ער אליין דער ברודער טראגן זיין זינד, אבער דער רמב ן לערנט אז דאס גייט ארויף אויף ביידע, עוונו ישא, סיי ווער פון זיי ס'האט עובר געווען אויף דעם, ביידע פון זיי וועלן טראגן יעדער איינער זיין זינד. זאגט רשי חסד הוא, לשון ארמי, חרפה חסודא. אויף אראמיש טייטשט זיך איבער א שאנדע מיט די אויסדרוק חסודא. ומדרשו די מדרש זאגט אויף די ווערטער חסד הוא וואס עס שטייט דא ביי די איסור פון א ברודער מיט א שוועסטער וואס האבן חתונה, אם תאמר אויב וועסטו זאגן קין נשא אחותו, קין האט דאך נישט געהאט קיין שום אנדערע פרוי מיט וועם חתונה צו האבן, ס'מוז זיין אז ער האט חתונה געהאט מיט זיינס א שוועסטער, און אויב דאס איז א זאך וואס די תורה איז פארגעברייט צו אסר'ן, וויאזוי קען זיין אז די גאנצע וועלט איז געבויט געווארן, אלע מענטשן זענען נאר געבוירן געווארן דורך אזא מין אקט? ענטפערט דער מדרש, חסד עשה המקום, לבנות עולמו ממנו, דער אייבערשטער האט געטון א חסד און אויפגעבויט זיין וועלט פון די זיווג פון קין מיט זיין שוועסטער, וויבאלד ס'איז טאקע נישט געווען קיין אנדערע, שנאמר עולם חסד יבנה, די וועלט איז געבויט געווארן מיט חסד, דער אייבערשטער האט געזאגט פאר אדם הראשון אז נישט ער אליין זאל חתונה האבן מיט זיין טאכטער, נאר ער זאל לאזן קין חתונה האבן מיט זיין שוועסטער, און פון דעם איז באשאפן געווארן די דורות ווייטער. פסוק י ח, ואיש און א מענטש אשר ישכב וואס ער וועט וואוינען את אישה דוה, מיט א ווייטאגליכע אדער רינעוודיגע פרוי, דאס מיינט א אישה נידה, וגילה את ערוותה, און ער וועט אויפדעקן איר שאנדע, את מקורה הערה, איר מקור האט ער אויפגעדעקט, וואס דער אבן עזרא זאגט אז דאס מיינט אז ער האט געטון זייער א גרויסע אומווירדיגקייט, והיא גילתה את מקור דמיה, און זי איז אויך געווען א שותף אין די מעשה עבירה, זי האט זיך אליין מסכים געווען און צוגעלאזט צו אויפדעקן מקור דמיה, ונכרתו שניהם מקרב עמם, דארפן זיי ביידע פארשניטן ווערן פון צווישן זייער פאלק. זאגט רשי הערה, גילה. הערה מיינט אויפגעדעקט וכן כל לשון ערווה, גילוי הוא, רשי זאגט אז די גאנצע שורש פון די ווארט ערווה איז עיין ריש הא, והוואו יורדת בתיבה לשם דבר די וואו קומט אריין אינעם ווארט ווען מען נוצט עס אלס א שם דבר כמו זעוה אזוי ווי די ווארט זעוה איז מגזרת ולא קם ולא זע נאר אז מען וויל זאגן א שם דבר דערפון זאגט מען זעוה וכן אחוה איז מגזרת אח והעראה זו נחלקו בה רבותינו חזל האבן אפגעטייטשט די לשון מקורה הערה הערה א לשון פון חיבור און זיי האבן געהאלטן אז אפילו דער מענטש איז נישט גומר ביאתו, נאר ער איז זיך אביסל מדבק, איז שוין דא די איסור ביי אישה נידה. נאר ס'איז א מחלוקה ווי ווייט די חיבור זאל צוגיין, יש אומרים זו נשיקת שמש, בלויז א בארירונג, ויש אומרים זו הכנסת עטרה, דאס איז אביסל מער. און מען לערנט ארויס פון א מה מצינו וואס ס'שטייט ונכרתו הנפשות העושות ביי די סוף פרשת עריות אין פרשת אחרי אז נישט נאר ביי אישה נידה איז העראה כגמר ביאה נאר ביי אלע אנדערע עריות איז אויכעט אזוי אז איבעראל אויב ס'איז געוועזן העראה איז מען חייב פונקט ווי ביי גמר ביאה. פסוק י ט, וערות אחות אמך ואחות אביך לא תגלה, באמת די פרשה איז נאר פאר עונשים, די אזהרות זענען שוין געשטאנען אין פרשת אחרי מות, דא אבער שטייט איבערגעשריבן נאכאמאל, די ערווה פון דיין מאמע'ס שוועסטער און דיין טאטע'ס שוועסטער זאלסטו נישט אויפדעקן, כי את שארו הערה, איינער וואס ער טוט אזא מין זאך האט ער אויפגעדעקט זיין אייגענעם קרוב, עונם ישאו, זייער זינד וועלן זיי ביידע טראגן. דער אבן עזרא זאגט, לא תגלה איז נישט קיין פרישע אזהרה, נאר די תורה זאגט איך האב דיך דאך שוין געווארנט אויף דעם, און דערפאר אויב דו טוסט עס, איז עונם ישאו. זאגט רשי וערות אחות אמך, שנה הכתוב באזהרתן, די פסוק האט איבערגע'חזר'ט נאכאמאל די אזהרה, נאכדעם וואס עס איז שוין געשטאנען אין פרשת אחרי, לומר צו זאגן שהוזהר עליהן אז ער איז אנגעזאגט געווארן אויף די טאטע'ס און מאמע'ס שוועסטער, בין על אחות אביו ואמו מן האב, בין על אחיותיהן מן האם, סיי די שוועסטער'ס זענען געווען שוועסטער'ס צו זיין טאטע אדער מאמע ווייל זיי זענען פונעם זעלבן טאטן געבוירן און סיי אויב פונעם זעלבן מאמע. אבל ערות אשת אחי אביו, דאס וועט מען זען אין די קומענדיגע פסוק, את דודתו, וואס דאס מיינט א טאטע'ס ברודער'ס פרוי, דארטן איז נישט געזאגט געווארן סיי אויב דער מענטש איז זיין טאטע'ס ברודער פון איין טאטע און סיי פון איין מאמע, נאר לא הוזהר אלא על אשת אחי אביו מן האב, ער איז נאר אנגעזאגט געווארן אויף די פרוי פון איינער וואס ער איז א ברודער מיט זיין טאטן דורך די זעלבע טאטע, און מען לערנט עס ארויס פון א גזירה שוה דודו דודו, אין די קומענדיגע פסוק שטייט די ווארט דודו, און אין פרשת בהר שטייט אויכעט או דודו או בן דודו, פונקט ווי דארט מיינט עס פון משפחת האב, די זעלבע זאך דא מיינט עס משפחת האב, אבער ערות אחות אמך ואחות אביך שטייט א פרישע אזהרה דא אין די פרשה צו זאגן אז ס'איז די זעלבע חיוב אויכעט ווען זי איז אחותו מן האם. פסוק כ, ואיש און א מענטש אשר ישכב וואס ער וועט וואוינען את דודתו מיט זיין מומע, זיין טאטנס ברודערס פרוי, ערות דודו גלה, האט ער מיט דעם אויפגעדעקט די שאנדע פון זיין פעטער, חטאם ישאו, זייער זינד וועלן זיי טראגן, זיי וועלן ליידן דערפאר, ערירים ימותו, זיי וועלן שטארבן אן קיין קינדער. די משך חכמה שטעלט זיך אז אין פסוק י ט שטייט עוונם ישאו וואס עוון איז מער א לשון פון במרד ובמעל א מענטש טוט עפעס דירעקט אין דעם פסוק שטייט חטאם ישאו וואס דאס איז א לשון שוגג הגם מען רעדט נישט דא פון קיין שוגג אבער חטאם איז א שוואכערע חטא ווי עוון זאגט ער חזל זאגן אז מען האט זיך פארמאסטן מיטן יצר הרע פון עריות, און מען האט אזויפיל אויפגעטון אז אויף די אייגענע קרובים איז נישט דא קיין רייץ, קומט אויס אז פסוק י ט וואס ס'רעדט פון א טאטע'ס שוועסטער און א מאמע'ס שוועסטער, וואס די זענען נאטירליכע קרובים, ביי דעם איז נישט דא קיין יצר הרע, און אז א מענטש איז דורכגעפאלן מיט דעם, איז דאס א סימן אז ער איז א דווקניאק, עוונם ישאו, ער האט עס געטון מער דירעקט, מה שאין כן דודתו וואס זי האט דאך חתונה געהאט צו זיין טאטנס ברודער, אבער זי אליינס מיט אים האבן נישט קיין שום קורבה'שאפט, אויף דעם איז דאך יא דא א יצר הרע, פאר דעם איז די חטא א לשון חטאם ישאו, ווייל ס'איז א לייכטערע סארט עבירה, ווייל מ'האט געהאט הסתת היצר דערויף. זאגט רש י אשר ישכב את דודתו, המקרא הזה בא ללמד על כרת האמור למעלה, שהוא בעונש הליכת ערירי. די איסור ערווה פון דודתו, דאס איז שוין געשטאנען אויכעט אין פרשת אחרי, און דארט איז געשטאנען אז עס קומט זיך אויף דעם כרת, נאר דא לייגט ער צו ערירים ימותו, און פון דעם לערנט מען ארויס אז די ונכרתו הנפשות העושות פון פרשת אחרי, יעדע כרת גייט צו, אויף א אופן וואס נישט נאר דער מענטש שטארבט יונג, נאר אויכעט גייט ער אוועק פון די וועלט אן קיין קינדער. ערירים כתרגומו בלא ולד, די תרגום זאגט אז דאס מיינט אן קיין קינד. דומה לו, מען טרעפט ענליך צו דעם ואנכי הולך ערירי, וואס אברהם האט גע'טענה'ט פאר'ן אייבערשטן אז ער גייט אן קינדער. זאגט רש י יש לו בנים, טאמער דער מענטש וואס איז מחיוב כרת האט שוין געהאט קינדער פון פריער, קוברן, באערדיגט ער זיי ליידער נאך בחייו, אין לו בנים, טאמער יעצט האט ער נאכנישט קיין קינדער, מת בלא בנים, וועט ער שוין אזוי בלייבן און שטארבן אן קינדער. לכך שינה בשני מקראות אלו, פארדעם האט ער פארענדערט ביי די צוויי פסוקים, פסוק כ' און פסוק כ"א. אין איין פסוק שטייט ערירים ימותו און אין די צווייטע פסוק שטייט ערירים יהיו. ערירים ימותו מיינט, אם יהיו לו בשעת עבירה בשעת די עבירה האט ער געהאט קינדער, לא יהיו לו כשימות, וועט ער מער נישט האבן די קינדער ביים שטארבן, לפי שקוברן בחייו, ביים לעבן וועט ער זיי נאך באערדיגן. ערירים יהיו מיינט, אם אין לו בשעת עבירה יהיה כל ימיו כמו שהוא עכשיו, יהיו מיינט דאך בהוייתן יהו אויב יעצט איז ער אן קינדער וועט ער שוין פארבלייבן אזוי און אזוי שטארבן. פסוק כ"א, ואיש און א מענטש אשר יקח וואס ער וועט נעמען את אשת אחיו, די פרוי פון זיין ברודער, קען מען נאכאמאל אויסשמועסן אז יקח מיינט נישט אז קדושין איז תופס, קדושין איז בכלל נישט תופס ביי א ברודער'ס פרוי, נאר די רמב"ן זאגט אז דארט ווי די מענטשן דרייען זיך אינעם זעלבן הויז, דארט איז שייך קיחה, ווייל אנדערש ווי א צווייטע סארט ערווה וואס מען דארף באצווינגען, מען דארף איר גיין כאפן, אבער ביי אזא מין ערווה ווי אשת אחיו, און די זעלבע זאך אזוי ווי אונז האבן פריער געלערנט ביי א אייגענע שוועסטער, און ער ברענגט נאך פארשידענע משלים, וואס די מענטשן דרייען זיך ביי אים אינדערהיים, און ס'איז אסאך לייכטער צוצוקומען צו זיי, פאר דעם שטייט א לשון פון קיחה. נידה היא, דאס איז א דערווייטערטע וואוינונג, און חז"ל זאגן אז פון נידה היא לערנט מען ארויס אז פונקט ווי א נידה האט געוויסע צייטן ווען זי איז אסור, אבער אנדערע צייטן ווען זי איז מותר, די זעלבע זאך איז אשת אחיו, שלא במקום מצוה, איז עס טאקע דערווייטערט, אבער במקום מצוה, טאמער דער ברודער איז געשטארבן און זיי האבן נישט געהאט קיין קינדער, דער ברודער האט נישט איבערגעלאזט קיין קינדער, איז זי יא בחיוב ביבום און ס'פאלט אוועק די איסור ערווה, ערות אחיו גילה, האט אויפגעדעקט די שאנדע פון זיין ברודער ערירים יהיו, זיי וועלן שטארבן אן קיין קינדער. זאגט רש"י נידה היא השכיבה הזאת מנודה היא ומאוסה, די שכיבה, די וואוינונג, דאס איז דערווייטערט און פארמיאוסט, אבער לכאורה אלס די טעם אויס וואלט דאך געווען פאסיג אז דאס זאל שטיין ביי יעדע סארט ערווה, יעדע ערווה איז דערווייטערט און פארמיאוסט, זאגט די באר בסדה אז דירעקט ביי אשת אחיו זאגט עס די פסוק ווייל אפילו במקום מצוה איז עס א מצוה אבער שלא במקום מצוה איז עס די זעלבע פארמיאוסט ווי אלע אנדערע עריות, ורבותינו דרשו לאסור העראה בה כנידה, די ווארט נידה היא וואס עס שטייט ביי אשת אחיו קומט זאגען אז ביי די ערווה איז העראה פונקט אזוי אסור ווי גמר ביאה, אזוי ווי ביי א נידה שהעראה מפורשת בה את מקורה הערה אזוי ווי אונז האבען פריער געלערנט ביי נידה אז די פסוק זאגט קלאר ארויס אז העראה איז כגמר ביאה, און באמת דאס איז נאר א הוה אמינא אין די גמרא, ווי אונז האבען שוין פריער אויסגעשמועסט אז למעשה איז הוקשו כל העריות כולן איינע צו די אנדערע, און נישט נאר אשת אחיו און נידה האבען די הלכה אז העראה כגמר ביאה. פסוק כב, ושמרתם און איר זאלט אפהיטן את כל חוקותי אלע מיינע געזעצן, זאגט דער אבן עזרא דאס מיינט אז מען זאל זיך היטן פון די איסור עריות, ואת כל משפטי און אלע מיינע דינים, דאס מיינט, זאגט דער אבן עזרא, אז ווען איינער איז דורכגעפאלן מיט דעם, במזיד, זאל דער בית דין זיך נישט צוריק האלטן און אויספירן אויף אים דעם עונש וואס קומט זיך אים, ועשיתם אותם און איר זאלט זיי מאכן. ולא תקיא אתכם הארץ דורך דעם וועט ענק דאס לאנד נישט אויסברעכן אשר אני מביא אתכם שמה לשבת בה די לאנד וואס איך ברענג ענק דארטן אהין אריין זיך צו באזעצן אין איר. פסוק כג, ולא תלכו בחוקות הגוי אשר אני משלח מפניכם, עטץ זאלטס נישט גיין אין די געזעצן פון דעם פאלק וואס איך פארשיק פון פאר ענק, כי את כל אלה עשו, ווייל די אלע אומווערדיגקייטן האבן זיי געמאכט, ואקוץ בם, און איך האב מיך פארעקלט אין זיי, און אויב עטץ וועטס טון די זעלבע, וואס האב איך אויפגעטון מיטן אויפטוישן, אוועקשיקן יענע פאלק און ענק אריינטראגן אין דעם לאנד? זאגט רש"י ואקוץ איז א לשון מיאוס, כמו קצתי בחיי, כאדם שהוא קץ במזונו, אזוי ווי א מענטש וואס האט זיך פארעקלט פון זיין שפייז. פסוק כד, ואומר לכם, און איך האב געזאגט צו ענק, אתם תרשו את אדמתם, איר וועט ירשענען זייער לאנד, ואני אתננה לכם, און איך וועל דאס געבן פאר ענק לרשת אותה, איר צו ירשענען, און נישט נאר סתם ירשענען, נאר איך וועל דאס געבן אז ס'זאל זיין א ארץ זבת חלב ודבש, אזא מין לאנד וואס ס'רינט דערפון מילך פון די ציגן, און האניג פון די טייטלען, ס'גייען זייער געשמאקע פירות, און די אבן עזרא דרוקט זיך דא אויס אז דאס איז א ארץ זבת חלב שאין כמוה, און דער אור החיים הקדוש זאגט אז לרשת אותה, נאר ווען די אידן וועלן זיין אין דעם לאנד דעמאלטס איז דאס א ארץ זבת חלב ודבש, אנדערש איז אבער בשעת די אידן האבן נישט דאס לאנד, ווען אידן זענען אין גלות, ווייסן מענטשן עדות צו זאגן אז היינט האט עס שוין נישט די געוואלדיגע סגולה די זאך פון זבת חלב ודבש, אני השם אלקיכם איך בין ענקער באשעפער אשר הבדלתי אתכם מן העמים וואס איך האב ענק אפגעשיידט פון די פעלקער סיי מיט די איסורי עריות און סיי מיט די איסורים פון מאכלות אסורות וואס ס'שטייט אין די קומענדיגע פסוק. דער רבינו בחיי ברענגט פונעם רמב"ן אז די דריי ווערטער ואני אתננה לכם ליגט אין דעם א שטארקע דערהער, ואני און איך דער אייבערשטער וואס איך בין דער איינציגער, אתננה געב איך איבער ארץ ישראל וואס זי איז איינציג מיט דעם וואס ס'איז נישט דא קיין שום מלאך אדער שר איבער איר, נאר איך טו געוועלטיגן אויף איר, און איך געב עס איבער לכם צו ענק, אידישע קינדער, וואס זענט עטץ אויכעט אויסדערוועלט מיט דעם, אז ס'איז נישט דא איבער ענק קיין שום שר און מלאך, קיין שום כוכב און מזל, נאר איך אליין בין ענקער באשעפער, ממילא מה נעים, און ווי גוט פאסט זיך דאס, אז כלל ישראל זאל זיך געפונען אין ארץ ישראל, ממילא מאכט זיכער זיך נישט צו פארזינדיגן און מען זאל ענק נישט דארפן ארויסווארפן פון דארט. פסוק כ"ה, והבדלתם און איר זאלט פונאנדערשיידן בין הבהמה הטהורה לטמאה, צווישן א טהורה בהמה און א טמא'נע, וואס בפשטות מיינט עס צווישן א מין בהמה וואס די תורה האט ערלויבט צו עסן, און אזא סארט וואס די תורה האט גע'אסר'ט, ובין העוף הטמא לטהור, צווישן א טמא'נע סארט פויגל און א טהור'ע, און ביי די בהמות האט ער אנגעהויבן מיט בהמה הטהורה, און ביי די פייגלעך האט ער אנגעהויבן מיט העוף הטמא, ווייל געווענליך ווען איינער שיידט אפ איין מין פון די אנדערע, איז פראקטישער און גרינגער אויסצוקלויבן די ווייניגער פון די מער, בהמות טהורות איז דא ווייניגער ווי בהמות טמאות, פאר דעם האט די תורה טאקע אויסגערעכנט די סארטן וואס זענען טהור און נישט אויסגערעכנט די טמא'נע, ווייל מען דארף לערנען מיט'ן תלמיד אויף א קורצע אופן, און ביי די עופות האט די פסוק יא אויסגערעכנט די נעמען פון די עופות טמאות, ווייל פון דעם איז דא ווייניגער ווי די טהור'ע, ממילא כאפט ער דא אן אז מען זאל פונאנדערשיידן צווישן די טמא'נע וואס זיי זענען די מיעוט, און די טהור'ע פייגלעך וואס זיי זענען די מערהייט. ולא תשקצו את נפשותיכם, איר זאלט נישט פארמיאוס'ן ענקערע זעלן בבהמה, מיט די אלע מיני בהמות, ובעוף, און די אלע פויגל ובכל אשר תרמוש האדמה, און מיט דאס אלעס וואס קריכט אויף דער ערד, אשר הבדלתי לכם לטמא, וואס איך האב אפגעשיידט פאר ענק צום אסר'ן, די אלע זאכן, בהמות, עופות און שרצים וואס איך האב גע'אסר'ט, זאלט עטץ ענק האלטן ווייט דערפון. זאגט רש"י, והבדלתם בין הבהמה הטהורה לטמאה. אין צריך לומר בין פרה לחמור. מען דארף נישט מאכן קיין הבדלה, ס'איז נישט אזא גרויסע שווערע זאך מבחין צו זיין צווישן א קו און א אייזל, ווייל מען זעט דאך קלאר שהרי מובדלים וניכרים הם, די קו האט די צוויי סימני טהרה און די אייזל נישט. ס'איז נישט שייך ביי דעם די לשון הבדלה. אלא נאר די פסוק רעדט בין טהורה לך לטמאה לך, אזא מין בהמה וואס מען מעג יא עסן, אבער עס איז פסול געווארן ביי די שחיטה, עס איז געווארן נבילה, ווייל דאס איז נישט ריכטיג גע'שחט'ן, דורך דעם קומט אויס אז עס איז בעצם טהור אבער עס איז דורך דיר טמא געווארן, דאס איז די פשט פון די לטמאה פון דעם פסוק. בין שנשחט רובו של סימן לנשחט חציו, דו דארפסט קענען מבחין זיין אין די דקות'דיגע חילוק צו עס איז דורך גע'שחט'ן געווארן די רוב פון די סימן אדער די האלב, וכמה בין רובו לחציו, מלא שערה, מלא חוט השערה איז דער דיפערענץ צווישן רוב און האלב, ממילא ביי דעם פאסט זיך זייער גוט די לשון הבדלה. אשר הבדלתי לכם לטמא מיינט לאסור. פסוק כ"ו, והייתם לי קדושים, עטס זאלט זיין צו מיר הייליג. כי קדוש אני ה'. זאגט דער אבן עזרא, אויב וועט עטס אפהיטן אלעס וואס איך האב ענק באפוילן, דעמאלטס וועט עטס זיין הייליג, איר זענט מחויב צו זיין הייליג, ווייל עטס באלאנגטס דאך צו מיר, און איך באשעפער בין הייליג, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי, און איך האב ענק אפגעשיידט פון די פעלקער צו זיין צו מיר. זאגט רש"י ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי אם אתם מובדלים מהם, אויב עטץ זענטס טאקע אפגעשיידט פון זיי, עטץ עסטס נאר כשר'ע מאכלים, און עטץ האטס נאר חתונה מיט וועמען איך ערלויב, הרי אתם שלי, דעמאלטס באלאנגט עטץ צו מיר, ואם לאו און אויב נישט, הרי אתם של נבוכדנצר וחבריו, עטץ עטץ מוזן גיין אין גלות און זיין אונטערגעווארפן אונטער נבוכדנצר און זיינע חברים. רבי אלעזר בן עזריה אומר, מנין פון וואו ווייסן מיר, שלא יאמר אדם, א מענטש זאל נישט זאגן, נפשי קצה בבשר חזיר, איך עקל מיך צו עסן חזיר פלייש פאר דעם שטיי איך אוועק דערפון, אדער אי אפשי ללבוש כלאים, איך קען עפעס נישט אנטון קיין כלאים, פון וואו זעהן מיר אז א מענטש זאל נישט זאגן אזוי, אבל יאמר נאר ער זאל זאגן אפשי, איך וואלט יא געוואלט, ומה אעשה וואס קען איך טון ואבי שבשמים גזר עלי, איך שטיי אוועק דערפון ווייל דער אייבערשטער האט גוזר געווען איך זאל דאס נישט טון, תלמוד לומר, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי, כדי עס זאל זיין צו מיר, פאר דעם דארפט עטס ענק אפשיידן פון די פעלקער, נישט ווייל עטס עקלטס ענק צו טוהן דאס וואס די גוים טוען, שתהי' הבדלתכם מהם לשמי, ס'זאל זיין לשם שמים, פורש מן העבירה ומקבל עליו עול מלכות שמים, מען שיידט זיך אפ פון די עבירה, ווייל מען נעמט אן אויף זיך דעם עול מלכות שמים. שטייט פונעם רמב"ם אין שמונה פרקים, אז נאר ביי חוקה זאכן וואס די תורה האט נישט ארויסגעשריבן דעם טעם, ביי דעם איז שייך דער כלל אז מען דארף זאגן איך וואלט ווען יא געוואלט, נאר די תורה ערלויבט נישט, אבער אזעלכע זאכן וואס זענען מצוות שכליים, זאכן וואס אפילו ווען נישט די תורה וואלט מען דאס אליין פארשטאנען, גניבה, גזילה, שפיכות דמים וכדומה, ביי דעם איז נישט שייך די זאך, דארט דארף מען ממאס זיין בתכלית המיאוס, די אלע איסורים וואס זענען שכליים וואס מענטשן וואלטן אליין פארשטאנען נישט צו טון. פסוק כ"ז, ואיש או אשה, און א מאן אדער א פרוי, און ער כאפט אן דירעקט א פרוי, ווייל ס'איז געווען די סדר ביי פרויען צו זיין אריינגעטון אין די סארטן כישוף, כי יהיה בהם, אז ס'וועט זיין צווישן זיי אוב. איינער וואס מאכט די כישוף וואס רופט זיך אוב או ידעוני, וואס דאס איז שוין געווארן אויסגעשמועסט פריער אין די פרשה, מות יומתו דארפן זיי געטויט ווערן, באבן ירגמו אותם, מיט א שטיין זאל מען זיי פארשטיינערן, דמיהם בם, זייער בלוט איז אין זיי, זיי זענען זיך אליין שולדיג אויף דעם חיוב מיתה. זאגט רש"י כי יהיה בהם אוב, כאן נאמר בהם מיתה, דא שטייט אז ביי אוב וידעוני איז דא א חיוב מיתה דורך בית דין, ולמעלה כרת, אויבן איז געשטאנען אין די פרשה אז אוב וידעוני איז בחיוב כרת, איז די חילוק זייער פשוט, עדים והתראה בסקילה, אויב ס'איז געוועזן עדים און מ'האט זיי געווארנט, דעמאלטס קומט זיך זיי סקילה, מזיד בלא התראה אז זיי האבן עס געטוהן במזיד אן קיין ווארענונג בכרת ושגגתם חטאת בשוגג טאמער איינער איז דורך געפאלן אין דעם ברענגט ער א קרבן חטאת וכן בכל חייבי מיתות שנאמר בהם כרת און אזוי איז אויכעט ביי אלע חייבי מיתות וואס שטייט ביי דעם כרת איז דא כרת נאר טאמער עס איז געווען במזיד בלא התראה אבער דארט וואו עס איז יא געווען עדים והתראה וועט מען געבן דעם עונש דעם סארט מיתת בית דין וואס עס שטייט ארויסגעשריבן דערביי אין די תורה.